מסכת פסחים, דף נ ו, עמוד ב, די דריטע שורה. יעצט גייט די גמרא רעדן דא וועגן די דריי זאכן וואס לויט רבי יהודה האבן די חכמים אויף דעם מוחה געווען, ומתירין גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה, און די גמרא איז מפרש וויאזוי האבן זיי עס מתיר געווען, אמרו זיי האבן געטענה'ט אבותינו לא הקדישו אלא קורות, אונזערע עלטערן האבן נאר מקדיש געווען באלקענעס דאס מיינט זיי האבן מקדיש געווען דעם בוים ווען ער איז געווען שוין אפגעשניטן פון די צווייגן און די צווייגן זענען שוין געווען אראפגעשניטן און זענען שוין געווען באלקענעס אין אזא מצב האבן זיי מקדיש געווען דעם בוים ואנו נתיר גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה אונז מעג מען יעצט מתיר זיין דאס וואס וואקסט צו שפעטער נאכאמאל פרישע צווייגן פון הקדש פון די באקסער בוים פון די שקמה בוים מעג מען אונז נוצן פאר זיך און די גמרא איז מפרש וואס איז זייער מחלוקת געווען ובגידולין הבאין לאחר מכאן עסקינן. זיי קריגן זיך ארום, וואס איז דער דין ווען א מענטש איז מקדש א בוים, און ס'וואקסט צו נאכדעם זאכן נאכן מקדיש זיין. וסברי לה כמאן דאמר אין מעילה בגידולין, די אנשי יריחו האבן געהאלטן אזוי ווי די מאן דאמר וואס זאגט אין מעילה דף י ג, אז ווען א מענטש איז מקדיש א בוים און נאכדעם וואקסט צו פרישע זאכן אויפן בוים און א מענטש האט הנאה דערפון איז ער נישט מועל בהקדש, איז די אנשי יריחו האבן אויך אזוי געהאלטן אונזער טאטע האט טאקע מקדיש געווען דעם בוים און די צווייגן וואס איז יעצט צוגעקומען דאס איז גידולין און אויף דעם איז נישט דא קיין מועל בהקדש. ורבנן סברי אבער די חכמים האבן געהאלטן, שטייט דאך שלא ברצון חכמים, פארוואס זענען די חכמים נישט מסכים געווען, ווייל זיי האבן געהאלטן נהי דמעילה ליכא, אמת טאקע אויף גידולין איז נישטא קיין מעילה, ווייל די הלכה איז אז מועל בהקדש קען מען נאר זיין אויף א זאך וואס א מענטש האט מקדיש געווען מיט זיין מויל, און וויבאלד די גידולין איז הייליג געווארן פון זיך אליינס און שוין צוגעוואקסן אבער דאס האט קיינער נישט מקדיש געווען איז נישט שייך טאקע קיין מעילה בהקדש, אבער איסורא מיהא איכא, א איסור איז נאך אלץ דא, און דעריבער זענען די חכמים נישט צופרידן געווען פון דעם, און זיי האבן אפילו מוחה געווען. יעצט גייט די גמרא צו די צווייטע זאך וואס לויט רבי יהודה האבן די חכמים מוחה געווען אז ופורצין פרצות זיי האבן געמאכט אויף די גינות און פרדסים אזעלכע פרצות אז ארעמעלייט זאלן קענען אריינקומען שבת און יום טוב עסן פון די פירות וואס זענען אראפגעפאלן פון די טייטל ביימער אמר עולא אמר ריש לקיש מחלוקת בשל מכבדות די גאנצע מחלוקת צווישן די אנשי יריחו מיט די חכמים רעדט מען פון די טייטלען וואס זיי פאלן אראפ פון די טייטל בוים און זיי פאלן ארויף אויף די מכבדות, זאגט רשי אז מכבדות זענען די כפות תמרים, די גרויסע בלעטער פונעם טייטלבוים וואס זענען גאנץ אויבן ביים בוים, וואס די בלעטער זענען כפות איינס אריין אינעם אנדערן און ס'איז אויסגעשטעלט אזוי ווי א כלי, אזוי אז ווען די טייטלען פאלן אראפ פונעם בוים, פאלט עס אריין אין די כפות תמרים, און וויבאלד דאס איז זייער א הויעכע פלאץ, און כדי צוצוקומען צו דעם דארף מען ארויפגיין אויפן טייטלבוים, און דארט אויבן געפינען זיך דאך אויכעט אנדערע טייטלען וואס זענען נאך מחובר צום בוים, דארטן איז געווען, פון די טייטלען איז געווען וואס די חכמים זענען נישט צופרידן געווען אז מען האט געלאזט די עניים נעמען, ווייל דרבנן סברי גזרינן שמא יעלה ויתלוש, די חכמים האבן מורא געהאט אז וויבאלד ער דארף דאך שוין ארויפגיין אויף די בוים נעמען די אפגעריסענע טייטלען וואס געפינען זיך אין די מכבדות, און אז ער וועט שוין דארט זיין וועט ער שוין בטעות אראפרייסן טייטלען וואס זענען נאך מחובר צום בוים, ואנשי יריחו סברי לא גזרינן שמא יעלה ויתלוש, די אנשי יריחו האבן זיך נישט געזארגט פאר דעם און זיי האבן יא געלאזט די עניים ארויפגיין. אבל בשל בין הכיפין, די טייטלען וואס געפינען זיך נידריגער אונטן אויפן בוים, דארט איז אויך דא כפות תמרים, און די טייטלען וואס געפינען זיך דארטן וואס דארט איז נישט דא קיין חשש שמא יתלוש ווייל דארט איז נישט דא קיין מחובר'דיגע תמרים, איז דברי הכל מותר, דעמאלטס האט יעדער איינער אפילו די חכמים וואלטן ווען אויך מסכים געווען אז פון דארט מעג מען נעמען תמרים פונעם בוים. תוס' פרעגט שוין א קשיא, לויט רש"י'ס פשט ווי קען זיין אז די אנשי יריחו האבן געלאזט גיין נעמען באניעם אויפן בוים פון די הייעך, מען דארף דאך ארויפקריכן אויפן בוים און ס'א משנה אין ביצה ל' ו' אז מען טאר נישט ארויפגיין אויף א בוים שבת, און דעריבער לערנט דא תוס' א אנדערע פשט ווי רש"י אמר ליה רבא האט רבא געטענה'ט צו עולא אדער ווי די ב"ח זאגט רבה, ווי קענסטו זאגן אז די טייטלען וואס געפינט זיך אונטן בין הכיפין און דאס זענען די חכמים אפילו אויך מסכים אז מען מעג עס נעמען אום שבת, והא מוקצות נינהו, די טייטלען זענען דאך מוקצה, אז וויבאלד ווען שבת איז אריינגעקומען בין השמשות זענען זיי דאך נאך געווען מחובר צום בוים, קומט אויס אז בין השמשות זענען זיי מוקצה ווייל ס'איז דא א איסור פון תלישה, מען טאר דאך נישט אראפרייסן א פרי בין השמשות דאס איז דאך שוין ספק יום ספק לילה ס'איז דאך שוין אפשר שבת טאר מען דאך נישט אראפרייסן, און די כלל איז אז מוקצה וואס איז בין השמשות איז דאך שוין מוקצה פאר א גאנץ שבת, איז ווי קענסטו זאגן אז די טייטלען וואס זענען אראפגעפאלן פון בוים און זיי ליגן אויף די אונטערשטע חלק אויף די כיפין זענען דאך אפילו די חכמים מסכים אז מען מעג עס נעמען, ס'דאך דא א פראבלעם פון מוקצה. וכי תימא הואיל דחזו לעורבים? טאמער וועסטו וועלן ענטפערן אז בין השמשות איז עס יא געווען ראוי אפילו ס'איז געווען מחובר, ווייל דער מענטש וואס האט ראב פויגלעך ביי זיך אין שטוב קען אהין טראגן די פייגלעך, און בין השמשות קען ער זיי מאכן און הייסן ארויפליען צום בוים זאלן אויפעסן פון די טייטלען, און ממילא הייסט עס יא אז בין השמשות איז עס געווען מוכן, ס'איז געווען אנגעגרייט פאר די פייגלעך ממילא איז עס נישט מוקצה אין שבת, דו קענסט אזאנס זאגן, השתא מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים. מה דאך א זאך וואס בין השמשות ערב שבת איז עס שוין געווען אנגעגרייט אפילו פאר א מענטש האט א געוואלדיגע חשיבות, דאך הייסט עס נישט מוכן לכלבים, נאר לגבי א כלב וועט עס יא זיין מוקצה, דתנן ווייל אונז האבן געלערנט אין א משנה אין שבת ק' נ' ו', רבי יהודה אומר די תנא רבי יהודה זאגט אם לא היתה נבילה מערב שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן, אויב א בהמה איז נאכנישט געווען קיין נבילה פון פאר שבת נאר זי איז געשטארבן אום שבת, טאר מען נישט געבן די פלייש פון די נבילה צו עסן פאר א הונט. און כאטשיג ערב שבת איז דאך דער בהמה געשטאנען אז זי זאל ראוי זיין צו שעכטן לאכילת אדם, זאג איך אבער אז דאס העלפט נישט יעצט אז עס זאל אויך זיין שבת מוכן פאר א בהמה, איז מה דאך א זאך וואס איז אזוי חשוב אז עס איז מוכן לאכילת אדם העלפט נישט ס'זאל זיין מוכן לבהמה, מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם, דא ווילסטו זאגן פארקערט אז א זאך ווייל ס'איז מוכן אז א עורב קען דאך ווען גיין אראפרייסן פונעם בוים די טייטלען, בין השמשות איז פארדעם זאל עס א גאנץ שבת הייסן מוכן לאדם? אוודאי וועט נישט העלפן דאס אז ס'איז געווען מוכן לעורבים אוועקצונעמען די דין פון. מוקצה אום שבת פאר א מענטש, איז אויב אזוי דאך צוריק שווער, ווי קענסטו זאגן אז די חכמים וואלטן מסכים געווען אז די אונטערשטע תמרים וואס ליגט אויף די כיפין מעג מען יא נעמען אום שבת, ס'איז דאך מוקצה. אמר ליה האט עולא געענטפערט פאר רבא אדער פאר רבה, אין, יא, מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים, דכל מידי דחזי לאיניש לא מקצה ליה מדעתיה, א זאך וואס איז ראוי פארן מענטשליכן באנוץ, טוט ער עס נישט אפשיידן און ער איז נישט מסכים אז ער וויל עס נישט געבן פאר א הונט צו עסן, ממילא איז עס טאקע דייקא נישט מוכן פאר א הונט. אבער מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם, דכל מידי דחזי לאיניש דעתיה עילויה, ווייל יעדע זאך וואס איז יא ראוי פאר א מענטש אויכעט צו עסן, למשל די טייטלען, איז די דעת פון די מענטש אויף אים, און אפילו יעצט געט ער עס צו עסן פאר די עורבים, איז ער עס אבער נישט מקצה אז די מענטש זאל עס אויך נישט עסן, אבער עס וועט ראוי זיין פאר די מענטש וויל ער עס עסן, און דא וויבאלד די טייטלען בין השמשות איז ער דאך ראוי געווען לעורבים ווייל זיי מעגן דאך עס יא אראפ רייסן פון בוים, און צו די זעלבע צייט איז דאך עס אזא מין זאך וואס איז ראוי פאר א מענטש אויכעט ממילא הייסט עס טאקע נישט מוקצה פארן מענטש. איז ביזדערווייל האמער א פשט וואס עולא האט נאכגעזאגט פון ריש לקיש אז די גאנצע זאך וואס איז געווען שלא ברצון חכמים רעדט מען פון די אויבערשטע חלק פונעם בוים ווייל דארט איז דא א חשש אז זיי וועלן שוין אראפרייסן טייטלען פונעם בוים אבער די אונטערשטע חלק וואלטן די חכמים אויך מסכים געווען כי אתא רבין אמר ריש לקיש ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער נאכגעזאגט פון ריש לקיש אנדערש ווי עולא אז מחלוקת בשל בין כיפין פארקערט די גאנצע היתר וואס די אנשי יריחו האבן מתיר געווען פאר די עניים צו נעמען דארטן איז טאקע נאר געווען פון די אונטערשטע חלק דרבנן סברי מוכן לעורבים לא הוי מוכן לאדם, די חכמים האבן טאקע געהאלטן אז אפילו בין השמשות איז עס מוכן אז א עורב זאל עס קענען אראפרייסן פונעם בוים ווען עס איז נאך מחובר, דאס איז אבער נאך נישט גענוג אז שפעטער א שבת זאל עס אויך ווערן מוכן פאר א מענטש, ווייל א זאך וואס איז נאר געווען מוכן פאר א בהמה העלפט נישט פאר א מענטש, און פאר דעם איז עס שלא ברצון חכמים, ואנשי יריחו סברי מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם, זיי האבן געמיינט אז א זאך וואס איז אנגעגרייט פאר א עורב הייסט אויך אנגעגרייט פאר א מענטש און פאר דעם האבן זיי מיקל געווען. אבל בשל מכבדות די חלק וואס ליגט אויף די אויבערשטע חלק פונעם בוים, דברי הכל אסור, דאס האבן אפילו די אנשי יריחו אויך געוואוסט אז עס איז אסור ווייל גזרינן שמא יעלה ויתלוש, נאר זיי האבן אליינס פארשטאנען אז אויב מ'עט מתיר זיין העט מען קומען בטעות אראפרייסן אויבן פונעם בוים די מחובר'דיגע תמרים.